א גוטן ערב שבת קודש פרשת במדבר, עס איז אויך ערב שבועות, כ'האב געמאכט א לענגערן שיעור וועגן דעם הייליגקייט פון שבועות און וואס מען קען קונה זיין אין אזא הייליגן יום טוב, און דאס איז אויף קעסטל נאמבער איינס, ס'דויערט זעקס און פופציג מינוט. און במילא האב איך מקצר געווען זייער שטארק וועגן די מלחמה קעגן פעדאפיילס, ווייל כ'האב שוין געמאכט א וואך פריער א לאנגן שיעור, דאס איז די שיעור פון פרשת בחוקותי אויף קעסטל נאמבער פֿינף. דאס איז אזוי מען וואטשט אויף די קינדער, במילא האב איך מקצר געווען די וואך, ווייל כ'האב געוואלט רעדן מער וויאזוי מען גרייט זיך צו צום יום טוב, ווייל צוביסלעך ברוך השם די פעדעפיליע ווערט שוין שוואכער. יעצט, כ'האב געוואלט זאגן קודם זייער א וויכטיגן מעסעדזש, עטס ווייסט אז ס'דא אזא זאך וואס דאס הייסט אז א מענטש זאגט איך וויל מער נישט ליידן, ער גייט צום דאקטער, און דער דאקטער העלפט אים צו, ער זאל זיך קענען נעמען דאס לעבן, א איד טאר עס נישט טון און א גוי טאר עס אויך נישט טון, טאר זיך נישט הרג'נען, בפרט נאך עס קומט אביסל יסורים, יעצט טאמער עט דאס געזעץ דורכגיין אז מען קען עס טון און יעדער קען אריינגיין צו א דאקטער און דאס טון, איז קודם כל עט זיין א חורבן אין די גאס, און נאכדעם עט זיין נאך א גרעסערע חורבן ווייל די דאקטוירים וועלן זאגן וואס דארף זיך א מענטש פלאגן, ער איז שוין אין שפיטאל, מען זעט שוין נישט אז ס'עט עפעס זיין גוט מיט אים, מען געט אים א הרג'ע אפ און פארטיג. איז דאס איז א מורא'דיגע רוצחישער געזעץ, דאס פאסט נישט אפילו פאר אמעריקע אזא געזעץ. יעצט ס'איז דא איינער וואס ער הייסט דזשאוסעף אר. לענטאל, L-E-N-T-O-L, ער איז אין דיסטריקט נאמבער פֿופֿציק דא דא אין ווילימסבורג, ער איז אן אסעמבלימאן, יעצט ער דער וואס ער איז ביי די כוחות צו זאגן צו ס'זאל בכלל אריינגיין צו די וואוט צו די אסעמבלי צו ס'זאל בכלל נישט אריינגיין ער סקרעפט עס פאר ס'גייט אריין און במילא אז טאמער ער סקרעפט עס דעמאלטס עט קיינמאל נישט ווערן דערפון גארנישט און ס'עט בלייבן אזוי ווי עס איז יעצט. איז למעשה בעט מען יעדן איינעם אז זאל צוהעלפן דא און צו לייגן א פלייצע. מען בעט אז ווער עס קען זאל אפקאלן דעם אסעמבלימאן, זיין נאמבער איז אין וויליאמסבורג סעווען וואן עיט טרי עיט טרי סעווען פאר סעווען פאר, אדער אין אלבעני איז עס פייוו וואן עיט פאר פייוו פייוו פאר פאר. סעווען סעווען, אדער ווער ס'האט א אינטערנעט קען אים שיקן א אימעיל. זיין אימעיל אדרעס איז לענטאל, L-E-N-T-O-L J, עט שטרודל NYassembly דאט גאוו, יעצט איך ספעל עס ארויס, NYASSEMBLY דאט. GOV. יעצט ווער ס'קען זאל אים אריין שרייבן א בריוו אדער אים קאלן און זאגן אז אונז זעמער אקעגן אזא מין געזעץ אז ס'זאל חלילה דורכגיין. יעצט כ'האב געוואלט זאגן, ס'דא איינער וואס הייסט מענדל איזרעאל, ער איז האניאדער רב'ס אן אייניקל, מענדי'ר הייסט ער. בקיצור ער וואוינט ערגעץ אויף פיפטי ניין און ניינטין אין יענע געגנט. מען האט געארבעט מורא'דיג שווער אז מען זאל אים ארויסווארפן פון די וויי, כאטשיג זיין טאטע איז די גאנצע פירער פון די וויי, ווייל ער איז א פעדאפייל, אונז האבן מיר אויף אים זייער אסאך שמוץ, אבער איך קען נישט יעצט מאריך זיין ווייל ס'איז פאר יום טוב, אבער דאס וויל איך ענק זאגן, איך הער אז ער דאווענט ביי א זון פון ר' מאיר רוקח קאזלאווער רבי וואס ער האט א שול ביי פיפטי ניין און ניינטין, ער איז די אן איידעם ביים. וואוידעסלאווער רב און ער רופט זיך מקארעוו, מקארעווער רבי, איז וויל איך ענק זאגן אז דער מענדי איזריעל איז א פעדאפייל און מסוכן לציבור, עס קומט יעצט שבת מיט שבועות מיט מקווה'ס מיט זיין אפען מיט צוגעמאכט, טאטעס אים גיין פאפן א גאנצן טאג שבועות ווייל זיי זענען אויף ביינאכט, איז וויל איך ענק זאגן זאלטס ענק וואטשן פאר אים טאמער קומט ער אריין אין יענע שול הייסטס אים ער זאל ארויסגיין. לאזטס נישט דעם חזר דארטן. עטס טוטס מיר נישט וויי, עטס טוטס וויי פאר ענקערע קינדער. יעצט איז דא נאך א גרויסע ארעסט פון איינעם וואס הייסט נארמען סיברוק, ער איז פון די הויפט פון די פאליס, ער האט באקומען שוחד מען זאל אריינלייגן געלט ביי עפעס א פאנד, און ס'איז דא איינער מארי האבערפעלד, איינער פון די גרויסע אידישע מיליאנערן, וואס מען האט אים אויך שוין איינגעזעצט. טשעפ. יעצט איז דא נאך גוטע נייעס, ס'איז דא א טשייניז וואס ער לויפט יעצט אין ברוקלין. אנשטאט נידיא וועלעסקעס. און מען זעהט אויס אז מען קען מיט אים מער האנדלען, ער איז מער א נארמאלער א געלערנטער מענטש, ער איז א האט גרויסע דיפלאומעס ט ד, און קען זיין עווענטשעלי וועט משה דוד ווי מען זאגט פארלירן זיין בחירה, ער וועט שוין נישט קענען אפילו אונז הייסן מען זאל טוהן וואס מען טאר נישט. כ'האב אויך געוואלט זאגן אז אין ארץ ישראל אין צייטונג איז געשטאנען אז ס'איז דא באמבע מיט בייגעלי מיט ביסלי און אויך פאטעיטא טשיפס, ס'קומען פון צוויי גרויסע קאמפעניס פון עלית און פון אסם, איז די צייטונג אין ארץ ישראל זאגן ס'איז זייער מסוכן מ'זאל עס געבן פאר די קינדער ווייל ס'האט געוויסע אינגרידיענטס וואס ס'מאכט שרעקליך פאר די קינדער און מ'האפט מיט די צייט אז די גאווערמענט וועט לייגן א לחץ אז מען זאל מאכן גוטע, מען זאגט, אינגרידיענטס, אבער פאר דערווייל האט מען געזאגט אין ארץ ישראל מען זאל עס נישט נוצן, אזוי ווי אונז האבן דאך נישט די טמא'נע כלי, אונז האבן דאך אויך נישט קיין צייטונגן פון ארץ ישראל, וויל איך מודיע זיין פארן עולם אז מען זאל עס נישט געבן פאר די קינדער. און די ארץ ישראל'דיגע האבן אויך ליב צו עסן אסאך זאלץ, און עס האט אויסערגעווענליך אסאך זאלץ וואס מען טאר דאס נישט געבן אזויפיל פאר קינדער, נאר עס האט נאך אנדערע זאכן אויך. כ'האב אויך געוואלט זאגן דער עולם גייט דינגען קארס אויף זומער, איר זאלט וויסן ס'איז דא קאמפאניס וואס פארדינגען און זיי זאגן זיי האבן פול אינשורענס, זיי האבן נישט מער ווי די מינימום טווענטי צו טווענטי פייוו טאוזענט, טאמער וועסט מאכן חלילה אן עקסידענט וועסטו בלייבן א בעל חוב פאר די רעסט אוו יור לייף, זאלסט מאכן זיכער אז דו קויפסט צו סאפלעמענט אינשורענס, געווענטליך די קאר איז אינשורד פון דיין קרעדיט קארד אבער דארפסט וויסן צו ס'איז אזוי, טאמער יא דארפסטו נאר צאלן מסתם צען פופצען דאלער א טאג, אז זאלסט האבן א א מיליאן דאלער אינשורענס פלאס א פיר מיליאן דאלער אמברעלע, אבער מאך נישט קיין נארישקייט ווי פארן אן אן אינשורענס. נאכדעם זאלט עטס וויסן אז איינער וואס ס'פארקויפט דא רעדער זאגט אז ס'קומען אריין יונגעלייט מיט אויסגעריבענע רעדער שוין און נאך א מזל זיי קומען, ס'דא אסאך וואס זיי קומען נישט. זאלסט געדענקען עטס גייט יעצט פארן לאנג דיסטענס סיקסטי פייוו סעווענטי סעווענטי פייוו ווי ס'איז ליגעל די ספיד לימיט און די מינדעסטע זאך וואס ס'געשעהט צום ראד ס'געט א פלאץ אויס איז די גאנצע קאר אין דר'ערד כ'מיין ווער ס'איז אינעווענדיג אין די קאר אויך חלילה סאו זייט זייער קערפול וואס מ'טוט ס'קומט יעצט סאמער דרייווינג. איך וויל זאגן נאך זייער א וויכטיגע זאך. כ'האב ארויפגעלייגט אויף מיין בלאג א פרוי וואס זי רעדט זייער שטארק פאזיטיוו אזוי ווי איך, אז מען טאר נישט שיקן קיין קינדער אין קיין קעמפס אווערנייט נאר אז מען ווייסט מיט וועם מען שיקט און ווער ס'וועט זיין בעל אחריות און די קעמפס מוזן אונטערשרייבן. זעהט אויס זי הערט אויך אויס מיין בלאג און מיין האטליין ווייל יעדער האט זיך גענומען היינט אויף אן אנדערע זאך. איז למעשה איז דא אזוי, כ'האב ענק שוין געזאגט. ס'דא ביי יעקב יצחק טייטלבוים, ער איז דער פירער פון די ישיבה קטנה דא. למעשה איז געווען א פראבלעם מיט א קינד, כ'האב ענק שוין פארציילט, און ער הייסט פרידמאן, און זיין טאטע האט געלט, און די ישיבה האט קודם געזאגט נישט נאר דאס אז מ'נעמט אים צוריק, נאר מ'מוז זיין זיין חבר, און זיי האבן געטראפן, ער האלט אין איין אטאקירן נאך היינט. נישט פורים, נישט פסח, היינט אטאקירט ער בחורים אין די טוילעטס, ער איז זייער א שטארקער בחור, יעדער האט פאר מורא, און די בחורים זענען ממש דערשראקן, ס'איז ממש א עינוי נפש פאר א פאר דאלער, ס'איז ממש איז אנבעליוועבל, איז יעצט האב איך געהערט אז זיי האבן געקויפט אין וואודבוירן האבן זיי געקויפט א עקסטערע פלאץ פאר די הונדערט. בחורים וויפיל זיי זענען, און דעם חזר גייט מען דארטן אויכעט אריין נעמען, עס וועט זיין אין די וואודס, איך וויל מעורר זיין דעם עולם ווען איך רעד צו ענק, עטץ לאכטס טאקע ווייל מען האט מיך געלייגט אין חרם, אבער עטץ פארלירטס למעשה, ס'איז א גרויסע בזיון קודם בחורים קאלן מיך אפ אז מען פייניגט זיי ער לויפט זיי נאך און ער איז א גברא אלים, און מען האט פאר מורא, פארוואס ווייל די טאטע געבט אפאר טאלער, און נאכדעם איז דא נאך א מורא'דיגע זאך ווען ס'וועט זיין אין די וואודס אין די וועלדער, וואו וועט זיין דארטן פראבלעמען. שטעל דיר פאר, דער ראזענבערג וואס איז יעצט געשטארבן, יצחק, האט א נעפיו וואס מען האט אים ארויסגעווארפן פון סאטמאר ווייל ער האט אטאקירט בחורים איז ער געגאנגען אויף צעהלים, און צעהלים האט אים אריינגענומען, איך האב געווארנט אויפן האטליין מען זאל אים נישט ארייננעמען דארט און געהאלטן איין אטאקירן בחורים, און למעשה צעהלים היינט איז א אויסגעשפילטע זאך, ס'איז אן אפגעשטארבענע זאך, פארוואס? ווייל בסוף כל סוף נעמט זיך דער אייבערשטער אן, דאס איז זיינע קינדער, ס'איז נישט דעם איד'ס קינדער וואס האט עס געהאט צו דער אידענע'ס קינדער וואס האט עס געבוירן, ס'איז דעם אייבערשטנ'ס, א מתנה פונעם אייבערשטן. ווען נישט דער אייבערשטער האסטו גארנישט, און איך בעט נאכאמאל דעם גאנצן עולם, נעמט ענק צוזאם און האקט שטיקער פון די הנהלה, יעקב יצחק טייטלבוים האט נישט קיין רעכט צו האלטן אזא קינד, לכתחילה האב איך נישט געוואלט זאגן זיין נאמען, און איינמאל האב איך עס געזאגט ברמיזה און אלע בחורים האבן מיך אפגעקאלט, ס'איז פרידמאן, ער טוט אונז אויכעט מצער זיין, ס'איז מורא'דיג. און יעדער ווייסט ווער ס'איז ווייל מ'האט אים געוואלט ארויסווארפן, זיין טאטע האט זיך נאר צוריקגעבעטן. און טאמער מוז מען אים נעמען אין קעמפ, זאל מען מאכן אן עקסטערן שלאף צימער פאר די חזירים און זאלן נישט שלאפן מיט די בחורים. אן עקסטערע פאר זיי. קיינער זאל נישט קענען דארט אריינקומען. מ'קען נישט מוותר זיין אויף אידישע נפשות ווייל ס'איז דא א איד וואס ער געט אפאר טאלער און דו האסט פאר מורא. כ'וויל נאכאמאל איבערחזר'ן אז טאמער פילסטו אז דיין זון איז אן א השגחה ביינאכט זאלסטו נישט אויפזיין שבועות ביינאכט. ס'איז נישט אזא גרויסע מצוה אויפצוזיין שבועות ביינאכט, וויפיל די עבירה איז אז דו ביסט נישט מחנך און דו געבסט נישט אבאכט אויף דיין זון, עספעשלי ווען ס'איז א מקום סכנה ביינאכט. אזוי ווי יעדע אידישע זאך, בפרט נאך א גוטע זאך, איז צו צוברעכט זיך עס. ס'איז דא די ועד הרבנים לענייני צדקה, מ'האט עס צוגעשפארט, מ'האט געכאפט אז זיי האבן געסייפענט מיליאנען דאלער, ס'פעלט געלט מיט אלעם, און ס'איז דא יעצט גרויסע אינוועסטיגעישאנס. געזאגט, און אזוי ווי איך האב ענק שוין געזאגט אז מען האט געוואלט באצאלן גרויס געלט אין די שווערע צעליגע טויזענטער דאלער דעם מקלב אז מען זאל אים באפרייען, שטעל דיר פאר וואס מען טוט מיט אידישע צדקות יעצט, יעדע אידישע זאך דארף האבן סייעתא דשמיא, ס'דא דער רב אשכנזי פון כפר חבד, זיין טאטע האט אנגעהויבן די לעצטע פאר יאר אז מען זאל גיין מער צניעות'דיג אין חבד אנגעטון, און אים איז אריין א דזשוק אין קאפ אז ער זאל זאגן אז אלע פרויען מוזן גיין מיט א שייטל און נישט מיט א טיכל, פארשטייט זיך אין די גאס איז געווארן א מלחמה און ער גייט און שרייט נאך פרויען אז דיין מאן מוז דיך גט'ן, ס'איז געווארן א גאנצע מלחמה אין כפר חבד און די רבנים האלטן נישט מיט מיט אים, און במילא האט ער פארלוירן דעם גאנצן ביסל וואס ער וואלט געקענט אויפטון האט ער שוין פארלוירן. יעצט נעכטן האט מען געכאפט ביי די כותל מערבי, אן אמעריקאנער טוריסט, א פרומער, נײַן און פֿופֿציק יאר אלט, און ער האט געמאכט פיקטשערס, אין די בית הכסא'ס לעבן די כותל האט ער געכאפט פון קינדער, פון קטינים, בקיצור, למעשה ווען מען האט אים געכאפט האט ער שוין נישט געהאט די פיקטשערס אויף די מאשין, ווייל דאס קען מען ארויס שיקן אויף אימעיל און מען קען עס אויסמעקן, אבער זיי קענען דאס ריטריוון, איז דער לויער זיינער האט געטענה'ט אזוי, אז ער איז חף מפשע, האט ער געזאגט אזוי. די קינדער זענען נישט קיין קינדער, די צילומים, די פיקטשערס, זענען נישט קיין פיקטשערס, די שירותים, די טוילעטס, זענען נישט קיין טוילעטס, און די מעשה איז נישט מגונה, נאר דאס בלייבט אז די כותל בלייבט דארטן, פארשטייסט? דאס איז עס, עס איז לעבעדיג. שאד אונז האמיר נישט געוואוסט דעם דזשאוק נאך יארן צוריק, ווען נישט וואלט מען געקענט זאגן פאר ברוך מרדכי'ס לויער זאל אויך דאס זאגן, און אויך פאר נחמיה'ס לויער זאל דאס זאגן, און פאר יאגודקינ'ס לויער, און פאר וויינגארטנ'ס לויער. ס'איז גוטע נייעס. יעצט דאס וואס כ'האב פריער געזאגט אז מ'האט געכאפט א גרויסן מיליאנער פון די אידן וואס זענען געווען פארמישט אין געבן שוחד פאר די פאליס, דער מיליאנער הייסט מארי האבערפעלד, יעצט דאס איז געווען אויך געקומען דורך די מעשה פון דעם רעכניץ, עטס געדענקטס די פרשה פון רעכניץ און ירמי' רייכבערג? זיי האבן געגעבן פאר די פאליס גרויס געלט. יעצט ס'כאפט יעדן, עטס געדענקט איך האב ענק פארציילט אז איך דא דא בסמעדריש בית תומכי תורה וזקני ישראל, דאס איז אן אולד עידזש האום וואס ס'האלט שוין אן דא אסאך אסאך יארן, איך האב געליינט איינמאל פון די צעטלעך ס'האלט אן ערגעץ פון עיטין ניינטיס, ס'איז אין ביאליסטאק אויף די זעלבע גאס ווי איך פלעג דאווענען אין ביאליסטאקער שול, דער גוטס עז האט מיר פארציילט דארטן אז ס'איז דא עפעס א איד וואס ער האט געוואלט צוגנב'נען די שול און עס געבן פאר גער עפעס צען מיליאן דאלער און דריי וואלט איהם געבליבן, יעצט איך הער זאגן אז די גערער רבי זאל האבן א רפואה שלימה האט זיך געוואלט קומען היילן יעצט אויף אמעריקע ווייל ס'האט זיך אים צוריק אויפגעשפילט די קראנקהייט, וואס ער האט נעבעך, און איך הער זאגן מ'האט אים געזאגט ער זאל נישט קומען ווייל דא ווען ער קומט אן זעצט מען אים איין, ווייל זיין נאמען איז אויך פארשריבן אויף דעם אלעם, מ'האט געוואלט מאכן א דריידל מיט א גניבה. אזוי גייט עס, שטעל דיר פאר ווי ס'האלט די גערער רבי א ביליאנער, פארמאגט אזוינפיל פראפערטיס איבער די גאנצע וועלט מ'ווייסט אפילו נישט ווי וואס און ווער און ווען, מאכט זיך נאריש מיט א צען מיליאן דאלער דיעל מ'זאל גנב'נען פון די אלטע מענטשן זאל נישט האבן וואו צו דאווענען. ס'איז אנבעליוועבל וויאזוי נידריג כלל ישראל איז געפאלן. יעצט אזוי האב איך געהערט אז וועגן דעם האט ער צוריקגעהאלטן זיין נסיעה, ס'האט געהייסן ער קומט דא מיט די רעבעצן מיט א גאנצע זאך, קען זיין ס'איז דא אנדערע זאכן אבער על כל פנים אזוי זעהן מיר אונז היינט אויס. און בפרט נאך די גרויסע מנהיגים. ס'איז אינטערעסאנט כ'האב אויך פריער געזאגט אז די ועד הרבנים די צדקה די האט גע'גנב'עט אסאך געלט, יעצט איז געווען אן אסיפה ווען מ'האט עס געגרינדעט, איז געווען דארטן רב אלישיב און ער האט געווינטשן פאר יעדן אז ווער ס'וועט געבן צדקה זאל געהאלפן ווערן מיט וואס ער ברויך. האט זיך אנגערופן רב שטיינמאן, חוץ פון גניבה, האט ער צוריק צוגעלייגט, יא חוץ פון גניבה, גניבה זאל מען נישט מצליח זיין. און דערווייל האט מען זיי אליינס גע'גנב'עט, נעבעך. יעצט, די נאוואמינסקער רבי האט געהאט שלשול אין פיסק און ער האט געזאגט אז די בלאגערס ברענגען אונטער, דאס אלעס וואס זיי בויען, זיי האבן גארנישט געבויעט זעכציג יאר טוט מען כל דבר אסור, און כ'וויל ארויסקומען יעצט אויכעט מיט א יוטוב מערצשעם גראד נאך יום טוב, ווייל כ'וויל דעם מענטש באצאלן, דער איז א לאו לייף וואס דאס לאוער פון אים איז נישט דא, ער האט געלאזט אלע יארן אלעס, ער האט געהאלפן פאר מאנדראוויטש, ער האט געהאלפן פאר קאלקא, ער האט געהאלפן פאר יעדן, און גראדע אין גער האט מען אויך געהאלפן פאר מאנדראוויטש, און כ'האב דעמאלטס געזאגט אז דער גערער רבי וועט אויך באצאלן א פרייז פאר דעם, און ער באצאלט נעבעך א ביטערע פרייז. וואס האט ער געדארפט בעקן מאנדראוויטש? דא דא פגעים וואס מ'וויל מען זאל עם איינזעצן דא אין דזשעיל, לאזט ער עם דרייען זיך פריי אין די גאס. און יעצט די נאוואמינסקער רבי, ער האט געבעקט מאנדראוויטש, ער האט אויך געבעקט קאלקא, ווי עס איז געווען שייגעצדיג האט ער עס געבעקט, און יעצט זאגט ער אז די בלאגערס ברענגען עם אונטער. ער זיצט און טראכט וויאזוי מ'קען פאררעכטן די מצב שעות און שעות, און צו מ'טוט זאגן אזוי, לאמיר שוין גיין צו די פאליס, איז עס פאראכטן אין איין טאג. אוודאי מען גייט צו די רבנים און מען מאכט א שווייג, און יעדער חשובער מענטש וואקט אוועק, זעט מען אזוי אויס, אבער מען וועט זיך נעמען נאך יום טוב איבער אים, נישט געזארגט. איך האב שוין געקאלט אפאר גבירים וואס האבן אים געגעבן דעם גרויסן בילדינג אין בארא פארק, און כ'האב זיי געזאגט אז זיי האבן געגעבן געלט פאר זנות, און זיי זענען ערנסטע מענטשן גראדע. יעצט איז דא א מענטש וואס הייסט מיסטער קאלמער, ער איז א סיריעס פעדעפייל, ער האט שוין מכשיל געווען קינדער אין ניו דזשערסי, עס איז דא א רב ער הייסט ראביי אייזמאן, ער איז זייער א גוטער ידיד מיט אונז און מיט דעם אלעם וואס איז שטימער, ער האט אונז אריינגעלאזט מיט יארן צוריק די ערשטע צו רעדן אין שול וועגן טשיילד אביוז, שרייבט ער יעצט א בריוו. אז ער האט שוין גערעדט אסאך מאל וועגן דעם מענטש, ער הייסט סטיפען קאלמער, מען האט אים שוין ארעסטעד און ער איז געווען קאנוויקטעד און ער איז שוין געווען אין פריזן פאר סעקשועלי אביוזינג מיינערס, מען האט אים שוין ארויסגעלאזט, ער האט שוין גרעדזשועיטעד און ער האט צוריק געמופט אויף טערטי עיט דזשאן סטריט אין פעסעיק ניו דזשערסי, איז. די קאנגרעגעישן אהבת ישראל טוגעדער מיט אלע שילן אין פעסעיק קלינטאן עריע האבן אים גע'אסר'ט אריינצוקומען אין די שול און ער טאר אויך נישט גיין אין קיין שום ישיבה האט ער ארויסגעשטעלט פיקטשערס איבעראל פון דעם מיסטער קאלמער מיט זיין קרימינעל רעקארד אז יעדער זאל זעהן יעצט די דזשעי עף עס דאס מיינט די דזשואיש פעמילי סערוויס וועט האלטן גראד נאך שביעות א גאנצע אסיפה וועגן דעם, אבער ביזדערווייל קומט שביעות דארף מען מאכן זיכער ער זאל נישט האבן קיין שול ווי צו דאווענען, ווער ס'האט א שאלה צו ס'איז אמת צו נישט קען אפקאלן ר' יצחק אייזנמאן דער ראביי פון קאנגרעגעישן אהבת איזרעיל אין פעסעיק ניו דזשערסי און די נומבער איז ניין סעווען טרי סעווען סעווען סעווען פייוו ניין טו ניין. כ'האב ענק אויך געוואלט זאגן, ס'איז געווען דער חיים ווייס וואס מ'האט אים געהארגעט אין א ישיבה, כ'קען נאך נישט רעדן צופיל, נאר מ'האט צוריק געעפענט זיין קעיס ווייל ס'איז דא איינער וואס עס שטופט עס מורא'דיג, און מ'איז געגאנגען אויספארשן יעדן, און ס'וועט זיין בקרוב גרויסע נייעס, ס'וועט זיין ממש אנבעליוועבל וואס דא גייט זיין, עס איז געווען אין לאנג ביטש די מעשה מיט דעם בחור וואס מ'האט אים געהארגעט. מען האט שוין ווידער געסטראשעט דעם בערלאנדס מענטשן די וואס קומען עדות זאגן קעגן אים, און ער זאגט אז אים אינטערעסירט נישט, קענסט אים הרג'ענען, ער גייט זאגן דעם אמת זאל דער אמת מוז ארויסקומען. יעצט איך האב דעם מענטש געטראפן אין צפת, ער איז געווען באהאלטן אין צפת אזוי ווי איך, איך בין געווען באהאלטן ווייל איך טריי צו פראטעקטן די קינדער, ראש השנה יום כיפור סוכות, און ער איז אויך דארט געווען, די ברסלב'ער האבן אים געקענט, אבער זיי האלטן פון בערלאנד פונקט וויפיל אונז האלטן. איז יעצט ער הייסט איטשע נחמן שלום. ס'איז געווען צוויי פיודזשיטיווס אין צפת ראש השנה יום כיפור סוכות. שוין נתניהו האט מען שוין אויך געכאפט אז ער האט גענומען געלט פון א ביליאנער אין פראנקרייך. ס'איז גוט. שוין און דער עיקר איז וואס מ'דארף וויסן איז מ'דארף וואטשן די קינדער, די אינגלעך מיט די מיידלעך. און מען זאל, ווי מען זאגט, זיך אפגעבן מיט זיי, מען זאל נישט גיין אין די גרויסע שילן, ווען זיי גייען אראפ אין טוילעט, אויב דו דאווענסט אין א גרויסן שול, למשל אין סאטמאר, דארפסטו מיטגיין מיט זיי אין טוילעט, און דארפסט באקוקן צו ס'איז נישט דא קיינער אין טוילעט, און נישט שטיי אינדרויסן און וואטש, ווייל איינער קען מיט די הענט ארונטערלייגן פון אונטערן טוילעט די הענט און אים פאטשקענען, יו העוו טו בי ווערי קערפול, איך זאג דיר די אמת. אויב דיין ווייב מוז שלאפן און זי פילט אז דו דארפסט בעיביסיטן דארפסטו נישט גיין דאווענען, דאוון אינדערהיים. אקדמות מיט רות מיט די אלע זאכן קען דיך יוצא זיין מענטשן וואס האבן שוין נישט קיין קינדער אינדערהיים ווייל ס'איז מורא'דיג אנגעשטרענגט, די חזירים שארפן זיך פאר צוויי צו פאר דריי יאר צוריק געגאנגען עפעס איינער וואס מ'האט אים ארויסגעלאזט פון משוגעים הויז און ער איז געקומען דאווענען אויף פלעטבוש און ביינאכט האט ער שוין א יונגל געוואלט אריינשלעפן אין די עלי צווישן צוויי הייזער, זיין טאטע הערט מיך אויס און האט אים אויסגעלערנט אלעס. האט זיך גענומען שרייען, ער האט אים געזאגט קוק דיין הויזן איז צוריסן איך וועל דיר דאס צונייען, אזוי הייבט זיך עס אן, רבותי אונז זעמער נישט פֿינף פראצענט אזוי קלוג ווי די חזירים, וואטש יור טשילדרען ענד דו קאנסטראקטיוו, און געדענק טאמער האט מען איינמאל געכאפט דיין קינד איז ער פיניש פאר לייף, און מ'זאל וואטשן פאר די גרויסע טישן און פאר די גרויסע טונקלע שעלעשידעסן, מען דארף דעם אלעם וואטשן, און זאג דיין קינד ס'איז נישט קיין פלאץ פאר דיר, גיי אין א קליינע שול וואו דו קענסט זען ווי דיין זון דאווענט לעבן דיר, און אז ער גייט ארויס אין טוילעט קענסטו מיט. מיטגיין, שטעל דיר פאר אז דו האסט פיר קינדער, איינער דארף גיין אין טוילעט דויערט עס צען מינוט ביז דו גייסט און ביז דו קומסט צוריק, ווייל ס'איז דא א גרויסע טרעפיק, און האלט זיך אין איין גיין אריין ארויס, און גיי נישט אין טוילעט, זיץ אינדערהיים און דאווען ווי א מענטש, זע די קינדער זאלן דאווענען און פארטיג. שוין, האטס מיר אלע א פרייליכן יום טוב, און דער אייבערשטער זאל העלפן ס'זאל נישט ארויסקומען קיין שום מכשול פאר קיינעם אין דעם יום טוב. און מען זאל זוכה זיין מקבל צו זיין די תורה אזוי ווי עס דארף צו זיין, און מען זאל שוין זוכה זיין צום בנין בית המקדש, בביאת משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.